ליל שישי פרשת שופטים, מען האלט קאפיטל י"ח פסוק ב', אבער די רש"י'ס פון פסוק א' האבן מיר נאכנישט געענדיגט ביי די שיעור פון דאנערשטאג אינדערפרי, עמער יעצט אנהייבן נאכאמאל פון קאפיטל י"ח פסוק א', נאכדעם וואס די תורה האט געזאגט די דינים פון די שופטים און די שוטרים, און פונעם קעניג, אלע פירער פון כלל ישראל, הייבט ער דא אן רעדן אביסל דינים פון די כהנים און די לוויים, לא יהיה לכהנים הלוויים, ס'זאל נישט זיין פאר די כהנים פון שבט לוי, און נישט נאר פאר די כהנים נאר כל שבט לוי די גאנצע שבט, די לוויים אויכעט נישט, זאל נישט זיין צו זיי קיין חלק, א טייל אין די רויב, ונחלה, אדער אן ארבטייל, א שטיקל פעלד, א וויינגארטן, עם ישראל צוזאמען מיט די אידן, ווייל אשי השם, די פייער קרבנות פונעם אייבערשטן ונחלתו און זיין ארבטייל, רש"י שמועסט אויס אז דאס גייט ארויף אויף תרומות און מעשרות, יאכלון, נאר דאס טוען זיי עסן. פסוק ב', ונחלה, אבער אן אנדערע טייל, א געהעריגע טייל, לא יהיה לו, זאל נישט זיין צו אים בקרב אחיו, צווישן זיינע ברידער, השם הוא נחלתו, ווייל דער אייבערשטער איז זיין ארבטייל, כאשר דיבר לו, אזוי ווי דער אייבערשטער האט גערעדט צו אים, צו אהרן, אדער צו שבט לוי. זאגט רש"י כל שבט לוי בין תמימים בין בעלי מומין אפילו די בעלי מומין וואס זיי טוען נישט די עבודה באקומען זיי אויכעט נישט קיין חלק ונחלה צוזאמען מיט די אידן, חלק מיינט א טייל בביזה אין די רויב פון די מלחמות ונחלה מיינט בארץ אינעם לאנד אשי השם דאס איז קדשי המקדש א צווייטע גירסא קדשי הקדשים ונחלתו אלו קדשי הגבול דאס זענען די קדשים וואס מען ברענגט פון די גרעניצן פון ארץ ישראל, תרומות און מעשרות, וואס דאס ווערט אנגערופן נחלה, ווייל דאס גייט אן אויכעט אין די שפעטיגע דורות אפילו אין די צייטן וואס די בית המקדש וועט שוין נישט שטיין. אבל נחלה גמורה לא יהיה לו בקרב אחיו, דאס איז די פשט פון פסוק ב' ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אזא מין חלק ווי נחלה פון עסן קדשים און תרומות און מעשרות דאס האט ער יא, אבער א געהעריגע נחלה דאס וועט ער נישט האבן. ובספרי דרשו, אין ספרי שטייט אזוי, אבער נחלה לא יהיה לו, דאס וואס שטייט אין פסוק אז ער וועט נישט האבן א נחלה, זו נחלת שאר, די נחלה פון די איבעריגע, בקרב אחיו, צווישן זיינע ברידער וועט ער נישט האבן קיין נחלה, זו נחלת חמשה, דאס מיינט די נחלה פון די פינף. ואיני יודע מה היא, איך ווייס נישט וואס די פשט פון די ווערטער. איז אין די ראשונים דא א פשט אויף דעם, מען רעדט דאך דא פון שבט לוי וואס זיי פונעם זעלבן טאטן און מאמען האבן זיי געהאט פינף געשוויסטער, ראובן שמעון יהודה יששכר זבולון, איז נחלת שאר מיינט די איבריגע שבטים וואס זיי זענען נישט געווען פון די זעלבע מאמע נאר פון איין טאטן, צווישן זיי וועט ער נישט באקומען קיין נחלה, און בקרב אחיו זאגט די פסוק א חידוש אפילו נחלת חמשה צווישן די פינף ברידער פונעם זעלבן טאטן און די זעלבע מאמע, וועלן זיי אויכעט נישט באקומען קיין נחלה. אבער רש"י גייט זאגן אן אנדערע פשט אויף דעם, ונראה לי שארץ כנען שמעבר הירדן ואילך נקראת ארץ חמשה עממים. די לאנד כנען ווייטער פונעם ירדן, אויף מערב זייט פונעם ירדן, וואו די אידן האבן געדארפט אריבערגיין און ירשענען, דאס ווערט אנגערופן די לאנד פון פינף פעלקער, הגם דארט האבן געוואוינט זיבן פעלקער, אבער צוויי פון די פעלקער האבן נישט אינגאנצן געוואוינט דארט, א חלק פון זיי האבן געוואוינט אויכעט אויף מזרח פונעם ירדן. פינף פעלקער האבן אינגאנצן געוואוינט דארט, די גאנצע פאלק, ווערט עס אנגערופן די לאנד פון פינף פעלקער. ושל סיחון ועוג שני עממים, די לענדער פון סיחון ועוג וואס די אידן האבן שוין איינגענומען, דאס ווערט אנגערופן די לאנד פון צוויי פעלקער, וועלכע צוויי פעלקער האבן זיך געדרייט דארט, אמורי און כנעני. און הגם ס'שטייט נישט ארויסגעשריבן אין פסוק אז די כהנים און די לוויים באקומען נישט צוגעטיילט קיין נחלה פון ארץ סיחון ועוג, ווייסט מען דאס פון זיך אליין. משה רבינו האט עס נישט געדארפט זאגן, ווייל ארץ סיחון ועוג האט מען דאך שוין איינגעטיילט פאר ראובן, גד און חצי שבט מנשה, און ער האט נישט געגעבן פון דעם פאר שבט לוי, איז דאך א פשוט'ע זאך אז זיי באקומען נישט פון דעם. ממילא האט די פסוק נאר געדארפט רעדן פון די אנדערע חלקים. איז די נחלת חמשה וואס מען לערנט ארויס פון בקרב אחיו, דאס מיינט ארץ ישראל, ונחלת שאר דאס איז לרבות קיני קניזי וקדמוני, אין די צוקונפט וועלן דאך די אידן באקומען נאך דריי לענדער, אדום, עמון און מואב וואס ווערט אנגערופן אין די הבטחה פאר אברהם אבינו קיני קניזי וקדמוני, דאס וועלן זיי אויך נישט באקומען צוגעטיילט צוזאמען מיט אלע אידן. ס'דא וואס זאגן אז מ'דארף גורס זיין נחלת שאר, וואס דאס מיינט א לשון פון שארי בשרי, די קרובים, קיני קניזי וקדמוני, זענען דאך אדום עמון און מואב וואס זיי זענען קרובים, זיי זענען, אדום איז א אייניקל פון אברהם אבינו, און עמון און מואב זענען קינדער פון לוט וואס ער איז געווען א נעפיו פון אברהם אבינו, ממילא רופט זיך עס אן נחלת שאר. וכן דורש בפרשת מתנות שנאמרו לאהרן, אזוי דרש'נט די ספרי אויכעט ביי די פרשה פון די מתנות וואס זענען געזאגט געווארן פאר אהרן הכהן, שטייט אין פסוק על כן לא היה ללוי וגומר, זאגט דארט די ספרי להזהיר על קיני קניזי וקדמוני, זעהן מיר אז די פסוק רעדט פון דעם אז אפילו ווען מען וועט באקומען די לענדער פון קיני קניזי וקדמוני, וועלן די כהנים און די לווים נישט באקומען דערפון. איז דאס איז א פשט וואס רש"י לערנט אין דעם ספרי, ונחלה לא יהיה לו, די נחלת שאר גייט ארויף אויף קיני קניזי וקדמוני, בקרב אחיו אויף די נחלת חמשה, דאס מיינט ארץ ישראל וואס ווערט אנגערופן א לאנד פון פינף פעלקער. שוב נמצא בדברי ר' קלונימוס, נאכדעם זאגט רש"י האט מען געטראפן די ווערטער פון ר' קלונימוס, הכי גרסינן בספרי, אן אנדערע גירסא האט ער געהאט אינעם ספרי, ונחלה לא יהיה לו, אלו נחלת חמשה, בקרב אחיו אלו נחלת שבעה. וואס מיינט דאס? זאגט ר' קלונימוס נחלת חמשה שבטים, מען רעדט פון די נחלה וואס פינף שבטים האבן באקומען, ונחלת שבעה שבטים, און די נחלה וואס זיבן שבטים האבן באקומען. וואס איז די פשט פון דעם? פארוואס טיילט מען איין די צוועלף שבטים אין פינף און זיבן? ומתוך שמשה ויהושע לא חלקו נחלה אלא לחמשה שבטים בלבד, משה און יהושע האבן נאר איינגעטיילט די נחלה פאר פינף שבטים, שכן משה הנחיל לראובן וגד וחצי שבט מנשה, ויהושע הנחיל ליהודה ואפרים ולחצי שבט מנשה. קומט אויס אז פינף זענען איינגעטיילט געווארן די נחלות דורך משה און יהושע, דאס איז איין חלק וואס די בני לוי וועלן נישט באקומען, זיי וועלן נישט באקומען פון די נחלה וואס משה און יהושע האבן איינגעטיילט, ושבעה האחרים און די אנדערע זיבן שבטים נטלו מאליהן האבן גענומען פון זיך אליין זייער נחלה אחרי מות יהושע, ומתוך כך הזכיר חמשה לבד ושבעה לבד, ווייל ס'איז דא פינף וואס משה און יהושע האבן איינגעטיילט, און זיבן וועלכע האבן זיך אליין גענומען שפעטער. אבער די כהנים הלוויים וועלן נישט באקומען נישט קיין נחלה ביי די פינף און נישט בקרב אחיו צווישן די אנדערע זיבן. דער רמב"ן לערנט אביסל אנדערש פשט דא אין די פינף און זיבן, ער זאגט אז ארץ ישראל אליין האט געהאט חלקים וואס זענען ארץ זבת חלב ודבש, וואס דאס איז די פלעצער וואו עס האבן געוואוינט די פינף פעלקער כנעני, חיטי, אמורי, חיווי און יבוסי. נאכדעם איז געווען נאך צוויי געגנטער וואס דארט האבן געוואוינט די פריזי און די גרגשי וואס יענץ איז נישט געווען ארץ זבת חלב ודבש ממילא זאגט דער פסוק ונחלה לא יהיה לו ער באקומט נישט קיין חלק אין די עיקר פון ארץ ישראל די חלק וואס איז זבת חלב ודבש וואס דאס איז א נחלת חמשה פינף פון די גויאישע פעלקער, און בקרב אחיו רעדט מען פון אלע זיבן פעלקער, אריינגערעכנט אויך די פריזי מיט די גרגשי, אפילו עס איז נישט אזא זבת חלב ודבש, דאך וועלן די כהנים און לוויים נישט באקומען קיין חלק דערין. כאשר דיבר לו זאגט רש"י לאהרן, וואס דער אייבערשטער האט געהאט געזאגט פאר אהרן בארצם לא תנחל וגומר אני חלקך. פסוק ג' וויבאלד די כהנים באקומען נישט צוגעטיילט קיין חלק אין ארץ ישראל, פון וואו וועלן זיי לעבן? זיי דארפן דאך האבן פרנסה, זיי דארפן האבן וואס צו עסן, זאגט דער פסוק, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, דאס זאל זיין דער דין וואס עס קומט זיך פאר די כהנים פונעם פאלק, מאת זובחי הזבח, פון די וואס זיי שעכטן א שעכטונג, מען רעדט נישט פון קיין קרבנות, די הלכה וואס מען לערנט אין דעם פסוק פון זרוע לחיים וקיבה, דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי חולין און נישט ביי מוקדשין, זאגט דער רמבן, זובחי הזבח מיינט די מענטשן וואס וועלן שעכטן חולין'דיגע בהמות וואס איך האב מתיר געווען אין פרשת ראה, ווי ס'שטייט דארטן אין פסוק, וזבחת מבקרך ומצאנך, ואכלת בשעריך, איז די אלע וואס וועלן שעכטן אזא סארט שעכטונג, אם שור אם שה, סיי אן אקס, סיי א לעמעלע, ונתן לכהן דארף ער אראפגעבן פארן כהן הזרוע, די ארעם, מען געבט אראפ די צוויי אויבערשטע טיילן, פון די פאדערשטע האנט פון די רעכטע זייט פון די בהמה פארן כהן, והלחיים, דאס זענען די אונטערשטע באקן ביזן גארגל צוזאמען מיטן צונג, והקיבה און די מאגן, פארוואס פונקט די חלקים, זאגט דער אבן עזרא, ווייל דאס איז די בעסטע געשמאקסטע חלק, פונעם פלייש, ס'האט אין זיך די צונג פלייש, און די מאגן איז אויך זייער א גוטע פלייש, און די זרוע, זאגן די מפרשים, האט אין זיך אסאך מארך אין די ביינער וואס דאס איז זייער א געשמאקע מאכל, געבט מען זיי אראפ די בעסטע פון די בהמות חולין וואס מ'שעכט. רשי וועט אראפברענגען א דרש פארוואס די כהנים האבן פונקט זוכה געווען צו די דריי זאכן. זאגט רשי מאת העם, נאר פון די פאלק ולא מאת הכהנים, א כהן וואס ער שעכט פאר זיך א בהמה וועט ער נישט דארפן אראפ געבן פאר א צווייטע כהן די מתנות כהונה, אם שור אם שה, פארוואס שמועסט די פסוק אויס דווקא די צוויי זאכן און ער זאגט נישט אם בהמה ווייל פרט לחיה, ווען ס'שטייט אם בהמה וואלט א חיה אויך געווען אין כלל, פארדעם שמועסט ער אויס דווקא די מיני בהמות אבער נישט קיין חיה, פון א חיה געבט מען עס נישט אראפ, הזרוע, וועלכע חלק הייסט זרוע? מן הפרק של ארכובה, פון די אונטערשטע קני, א בהמה'ס פיס איז איינגעטיילט אין דריי חלקים, ס'האט צוויי קניען, פון די אונטערשטע קני, עד כף של יד, ביז די ברייטע אקסל ביין, שקורין אשפלדון. הלחיים, די באקן געבט מען אראפ עם הלשון צוזאמען מיטן צונג, דורשי רשומות היו אומרים, די וואס זיי טוען דרש'ענען די פארצייכנטע פסוקים זיי פלעגן זאגן אזוי, זרוע, די ארעם געבט מען פארן כהן תחת יד, אנשטאטס דעם וואס פנחס, וואס ער האט זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן, האט מיט זיין האנט געהארגעט זמרי מיט כזבי, שנאמר ויקח רומח בידו, און ווי חזל זאגן אז פון דא לערנט מען טאקע ארויס אז ס'איז די רעכטע האנט, ווייל א מלחמה מאכט מען מיט די רעכטע האנט, ממילא האט ער זיכער גענומען דעם שפיז אין זיין רעכטע האנט. א צווייטע וועג וויאזוי מ'לערנט עס ארויס אין די גמרא איז ווייל ס'שטייט הזרוע מיט א היי הידיעה, די באקאנטע ארעם, וואס דאס איז זיכער די רעכטע, לחיים די באקן, תחת תפילה, אנשטאטס די געבעט פון פנחס שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל האט מתפלל געווען און ס'האט זיך אפגעשטעלט די מגיפה, און פון דא נעמט מען טאקע דאס וואס רשי האט געזאגט פריער עם הלשון, ווייל ס'האט געדארפט זיין מיט די צונג ווייל דאס איז אקעגן די תפילה וואס מ'איז מתפלל מיטן צונג, והקיבה, תחת והאשה אל קבתה וואס ער האט אריינגעשטאכן די פרוי אין די געדערים. פסוק ד' די כהנים האבן דאך נישט קיין אייגענע פעלדער און וויינגערטנער, דארף מען זיי צושטעלן אויכעט תבואה מיט וויין מיט אויל, און מען דארף זיי אויכעט צושטעלן ווארימע קליידונג, געבט דא דער פסוק די מצוה פון תרומה גדולה פון דגן תירוש ויצהר און אויך ראשית הגז וואס מען דארף אראפגעבן וואל פארן כהן. ראשית דאס בעסטע, דגנך פון דיין קארן, וואס דאס זענען די חמשת מיני דגן, תירושך דיין וויין ויצהרך און דיין אויל, וראשית גז צאנך און די ערשטע פון די שערינג פון דיין שאף, די וואל וואס מען שערט אפ פון דיין שאף, תתן לו, זאלסטו אים דעם כהן געבן. זאגט רש י ראשית דגנך זו תרומה, מען רעדט דא פון תרומה גדולה, ולא פירש בה שיעור, ס'שטייט נישט ארויס אין די תורה וויפיל מען דארף געבן, און חיטה אחת קען טאקע פטר'ן דעם גאנצן קרי, דער עיקר איז אז מען זאל איבערלאזן שיריים, ס'זאל זיין שיריה ניכרין, מען טאר נישט אראפגעבן דעם גאנצן שייער פאר תרומה, אבל רבותינו נתנו בה שיעור, די חזל האבן יא געגעבן אין דעם א שיעור, עין יפה, א מענטש וואס ער געבט מיט א פארגינעריש אויג, אחד מארבעים, ער געבט אראפ איינס פון פערציג, עין רעה, א שלעכט אויג, אחד משישים, איינס פון זעכציג, בינונית, א מיטלמעסיגער מענטש, אחד מחמישים, איינס פון פופציג. וסמכו על המקרא שלא לפחות מאחד משישים, רש י ברענגט אראפ נאר די דרש פון ווי מ'לערנט ארויס אז מ'זאל נישט געבן ווייניגער ווי איינס פון זעכציג, שנאמר ס'שטייט א פסוק אין יחזקאל אזוי, שישית האיפה, א זעקסטל איפה זאל מען אראפגעבן מחומר החיטים פון א חומר וואס דאס איז א כור ווייץ, ושישיתם האיפה און א זעקסטל איפה מחומר השעורים פון א כור גערשטן. שישית האיפה איז א חצי סאה, א זעקסטל פון א איפה איז א האלבע סאה, יעדע איפה איז דריי סאה, א זעקסטל פון דריי סאה איז א האלבע סאה. כשאתה נותן חצי סאה לכור, אויב דו נעמסט א כור וואס דאס איז דרייסיג סאה, און דו נעמסט אראפ פון דעם א האלבע סאה, און דו געסט עס פאר תרומה הרי אחד משישים, האסטו אראפגעגעבן איינס פון זעכציג, שהכור איז שלושים סאין. אזוי שטייט אין ירושלמי אין תרומות, און אין די זעלבע שטיקל גמרא דארט לערנט מען אויכעט ארויס עין יפה אחד מארבעים פון דעם זעלבן פסוק, ווייל די פסוק זאגט שישית האיפה מחומר השעורים, וואס דאס מיינט טאקע ווי רש י זאגט איין האלבע סאה פון א כור וואס דאס איז א זעכציגסטל, אבער די פסוק לייגט צו אויכעט ושישיתם האיפה מחומר השעורים, דרש'נען חזל שישיתם איז צוויי זעקסטלעך. און אז מען שטעלט עס צו מיט דעם שישית האיפה פון אנהייב פסוק, האמיר דא דריי זעקסטלעך וואס דאס איז איינס מיט א האלב סא, ווען דו נעמסט אראפ איינס מיט א האלב סאה פון צוויי כור, אין פסוק שטייט דאך חומר חיטים און חומר שעורים, דעמאלטס קומט עס אויס איינס פון פערציג און דאס איז די מאס פון א עין יפה. ווי לערנט מען ארויס בינונית אחד מחמישים? זאגט די גמרא, וויבאלד ס'שטייט. אין פרשת מטות ווען די אידן זענען צוריק געקומען פון מלחמת מדיין שטייט תקח אחד אחוז מן החמשים מען רעדט דארט פון א תרומה וואס מען האט אראפ געגעבן אז מען זאל געבן איין טייל פון פופציג זאג איך אז יעדע מאל וואס דו נעמסט אראפ פון עפעס און דו געסט תרומה זאל עס זיין איינס פון פופציג און תרומה די ווארט אליין האט אויך א רמז אין זיך תרי ממאה. זאגט רשי וראשית גז צאנך כשאתה גוזז צאנך בכל שנה, ווען דו שערסט אפ די וואל פון דיין שאף א יעדע יאר, תן ממנו ראשית לכהן, זאלסט אראפגעבן פון דעם די ערשטע געשוירענע פארן כהן, די מצוה איז טאקע לכתחילה אז מען זאל געבן די ערשטע וואל וואס מען שערט אפ, ולא פירש בו שיעור. ס'שטייט נישט דא קיין שיעור. ווען ראשית גז צאנך וואלט געמיינט די ערשטע שעפעלע וואס מען שערט אפ, אדער די ערשטע מאל וואס מען שערט אפ די שעפעלעך דארף מען די גאנצע וואל געבן, ווייס איך פונקטליך וויפיל מען דארף געבן, אבער וויבאלד דער רשי האט דא געטייטשט אז ס'מיינט ווען מען שערט אפ די וואל זאל מען אביסל געבן פארן כהן, ווייס איך דאך נישט וויפיל מען דארף געבן, ורבותינו נתנו בו שיעור אחד משישים, מען זאל נישט געבן ווייניגער ווי איינס פון זעכציג. וכמה צאן חייבות בראשית הגז. וויפיל שאף זאל א מענטש אפשערן און ער זאל מחויב ווערן מיט די מצוה? חמש רחלות. ווייל די ווארט צאן איז מער א לשון רבים, זעהן מיר אז אויף איין שאף אליין איז נישט גענוג, זאג איך אז מען לערנט ארויס פון א צווייטע פסוק אין שמואל שנאמר וחמש צאן עשויות, דרש'נען חזל עשויות מיינט אז די פינף שעפעלעך זיי מאכן אז דער בעל הבית זאל מחויב ווערן מיט א פרישע מצוה וואס ער איז נישט געווען מחויב ביז יעצט, וואס דאס איז די מצוה פון ראשית הגז וואס ביי ווייניגער ווי פינף איז מען נישט מחויב. רבי עקיבא אומר, אז פון דעם פסוק אליין לערנט מען דאס ארויס, ראשית גז מיינט שתיים, צאנך איז ארבע, ס'איז נאך צוויי האלט מען שוין ביי פיר, ראשית הגז מיינט אז דו נעמסט אראפ אביסל פון די געשוירענע, זעהן מיר אז דו האסט אפגעשוירן כאטשיג צוויי, מען נעמט אראפ איינס פון צוויי, צאנך דאך א לשון רבים, האמיר ווייטער נאך צוויי האלט מען שוין ביי פיר, תתן לו איז א לשון עתיד, נישט שוין יעצט ווען דו האסט פיר געשוירן דארפסטו געבן, נאר ווען דו וועסט שערן נאך איינס, הרי חמש, ווען דו וועסט האבן א פיפטע געשוירענע, דעמאלטס ווערסטו מחויב צו געבן, און מען לערנט ארויס פון דעם ווארט תתן לו אז ס'מוז זיין א כדי נתינה, ס'מוז זיין אביסל א חשוב'ע זאך וואס מען געבט, מען זאל קענען פון דעם וואל צאמשטעלן א קליין בגד'ל, א גארטעלע, פאר דעם כהן. פסוק ה', די סיבה פארוואס. כלל ישראל דארף אויסהאלטן די כהנים, פארוואס דארף מען זיי צושטעלן אלעס, כי בו ווייל אין אים בחר ה' אלקיך מכל שבטיך, האט דער אייבערשטער דיין באשעפער אויסגעקליבן פון אלע דיינע שבטים, לעמוד ער זאל שטיין לשרת צו באדינען בשם ה' אין נאמען פונעם אייבערשטן הוא ובניו ער מיט זיינע זון כל הימים אלע טעג, האט ער דאך נישט קיין צייט אפילו אליין צו באארבעטן פעלדער און פארדעם האט מען אים נישט געגעבן קיין שום נחלה, און ער ווערט געשפייזט און אויסגעהאלטן דורך כלל ישראל. זאגט רש"י לעמוד לשרת מכאן פון דא זעהן מיר שאין שירות אלא מעומד, יעדע סארט עבודה אין בית המקדש האט געדארפט געטוהן ווערן דווקא שטייענדיג. פסוק ו' וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, ווען עס וועט קומען דער כהן פון שבט לוי, פון איינע פון דיינע שטעט מכל ישראל, פון אלע אידן, סיי וואו ער וואוינט צווישן כלל ישראל, אשר הוא גר שם וואס ער וואוינט דארטן. ובא קען ער קומען בכל אוות נפשו, ווען ס'גליסט זיין זעהל, אל המקום צו דעם פלאץ אשר יבחר ה' וואס דער אייבערשטער וועט אויסוועלן, און מען רעדט דא, ווי רש"י שמועסט אויס, ווען א כהן איז אליינס מחיוב געווארן צו ברענגען א קרבן, צו ווייל ער האט זיך פארזינדיגט עפעס, צו ווייל ער האט מנדר און מנדב געווען א קרבן, דארף ער נישט ווארטן ווען ס'וועט זיין זיין משמורה און דעמאלס וועט ער ארויף קומען דאס מקריב זיין, סיי ווען ס'שמעקט אים אן קען ער ארויף ברענגען זיין קרבן און דאס אליינס מקריב זיין און אליינס אויפעסן. און מ'זאל לערנען פסוק ז' אויכעט ווייל רש"י באציהט זיך אויף די ביידע פסוקים, ושרת, זאל ער קומען און באדינען בשם ה' אלוקיו אין נאמען פון זיין באשעפער, ככל אחיו הלוויים אזוי ווי אלע זיינע ברודער די כהנים פון שבט לוי העומדים שם לפני ה' וואס זיי שטייען דארט פאר'ן אייבערשטן, די פסוק קומט אונז צולייגן אז אויכעט ווען ס'קומט איינער פון די שלש רגלים און אלע כהנים זענען עולי רגל צוזאמען מיט אלע אידן, דעמאלטס. זאל די עבודה געטוהן ווערן, די עבודות וואס באלאנגט צו דעם טאג, זאל געטוהן ווערן דווקא דורך די כהנים פון די משמורה, אבער די קרבנות וואס קומען וועגן די ימים טובים, דאס קענען אלע כהנים טוהן אפילו ס'איז נישט יעצט זייער משמורה, ווי רש"י שמועסט עס אויס, זאגט רש"י, וכי יבוא הלוי. יכול בבן לוי ודאי הכתוב מדבר, איך וואלט געקענט מיינען אז מען רעדט דא פון א לוי און נישט פון א כהן, תלמוד לומר ושרת שטייט אין די קומענדיגע פסוק ושרת יצאו לוויים שאין ראוין לשירות מען רעדט דא פון די כהנים וואס זיי טוען אן עבודה וואס רופט זיך א שירות ובא בכל אוות נפשו ושרת למד על הכהן שבא ומקריב קרבנות נדבתו או חובתו ואפילו במשמר שאינו שלו די ערשטע פסוק קומט אונז לערנען אז א כהן קען קומען מקריב זיין די קרבנות וואס ער איז מחיוב געווארן אדער וואס ער האט מנדב געווען אפילו ווען ס'איז נישט זיין משמר דבר אחר עוד למד, נאך א זאך, די מפרשים זאגן אז דאס איז נישט נאך א פשט, נאר אין צוגאב צו די זאך לערנט מען ארויס פון די פסוקים נאך א זאך, על הכהנים הבאים לרגל, די כהנים וואס זיי קומען עולה רגל זיין יום טוב קומען זיי ארויף קיין ירושלים, שמקריבין ועובדין בקרבנות הבאות מחמת הרגל, זיי מעגן מקריב זיין און טון די עבודות פון די קרבנות וואס קומען צוליב די יום טוב כגון מוספי הרגל, ואף על פי שאין המשמר שלהם, אפילו ס'איז נישט יעצט זייער משמורה, און מ'לערנט עס ארויס פון דעם פסוק מאחד שעריך, ווען איז די צייט וואס אלע קומען ארויף צו איינע פון דיינע שטעט, יעדער איינער קומט קיין ירושלים, דאס איז ווען מ'קומט עולה רגל זיין. איז די מפרשים שמועסן טאקע אויס אז די ושרת בשם ה' אלוקיו אנהייב פסוק ז' דאס גייט אויף ארויף און ס'גייט אויף אראפ, ס'גייט אויף ארויף אויף פסוק ו', וואס דארט איז געשטאנען ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר יבחר השם ושרת בשם השם אלוקיו, טאמער א כהן האט א אייגענע קרבן קען ער דאס ברענגען און מקריב זיין ווען ער וויל ער דארף נישט ווארטן ווען ס'איז זיין משמורה, און ס'גייט אויף אראפ, ושרת בשם השם אלוקיו ווען ס'קומט אן א יום טוב, דעמאלטס קען ער טוהן די עבודה ככל אחיו הלוויים צוזאמען מיט אלע אנדערע ברידער די כהנים וואס זיי טוען דארט די עבודה אלע אינאיינעם, עס מוז נישט זיין דווקא זייער משמורה יעדער איינער קען דעמאלטס טוהן די עבודה. פסוק ח', חלק כחלק יאכלו, דעמאלטס ווען ס'קומט אן א יום טוב און אלע כהנים זענען ערלויבט צו טוהן די עבודה, באקומען זיי אויך צוגעטיילט פון די הויט פון די עולות און פון די פלייש פון די חטאות און פון די אלע קרבנות וואס קומען צוליב די יום טוב, א טייל אזוי ווי א טייל פון די כהנים פון יענע משמורה וועלן זיי עסן לבד ממכריו על האבות. אויסער זיינע פארקויפונגען דורך די עלטערן, זייערע עלטערן אין די ערשטע דור האבן שוין אפגעשמועסט אז מען גייט מאכן פֿיר און צוואַנציק משמורות פון די כהנים, איז די זאכן וואס מען האט אפגעשמועסט, איך וועל טוהן די עבודה אין מיין וואך, דו וועסט טוהן די עבודה אין דיין וואך, דאס קען מען נישט יעצט טוישן, אפילו ווען ס'קומט א יום טוב, איז די דווקא די כהנים פון יענע משמורה זיי מאכן די חובות וואס מען טוט טאג טעגליך, צום ביישפיל די תמידין, פון יעדן טאג און די מוספין פון שבת און אלע נדרים און נדבות וואס אידן ברענגען ארויף, וואס דאס זענען זאכן וואס די עלטערן פון די כהנים האבן שוין פארקויפט די רעכט איינער פארן אנדערן, דאס קען מען נישט ארומטוישן, אבער אויסער דעם די אלע קרבנות וואס קומען צוליב די יום טוב קענען זיי יא עסן חלק כחלק. זאגט רש"י חלק כחלק יאכלו מלמד שחולקין בעורות. זיי צעטיילן זיך מיט די הויט די פעל פון די קרבנות עולה, ובבשר שעירי חטאות און מיט די פלייש פון די שעירי חטאות פון יום טוב. יכול וואלט איך געקענט מיינען אף בדברים הבאים שלא מחמת הרגל אויכעט מיט זאכן וואס קומען נישט וועגן די יום טוב כגון תמידין, די קרבן תמיד פון יעדן טאג ומוספי שבת אז ס'מאכט זיך א שבת אינמיטן די יום טוב, און נדרים און נדבות וואס אידן ברענגען, פון דעם זאלן זיי אויכעט מעגן זיך צוטיילן אדער טוהן די עבודה דערפון, תלמוד לומר לבד ממכריו על האבות, חוץ ממה שמכרו האבות, אויסער וואס די עלטערן זייערע האבן פארקויפט, בימי דוד ושמואל, שנקבעו המשמורות דעמאלטס זענען באשטימט געווארן די משמורות, ומכרו זה לזה, זיי האבן זיך פארקויפט און איבערגעגעבן די רעכט איינער פארן אנדערן, טול אתה שבתך, דו נעם דיין וואך ואני אטול שבתי, און איך וועל נעמען מיין וואך. פסוק ט', נאכדעם וואס מען האט שוין געלערנט אין די סדרה צו וועמען מען דארף זיך יא צוהערן, מען דארף זיך צוהערן צום שופט, צום מלך, און צום כהן, וואס דער כהן איז דאך אויכעט דער וואס לערנט אויס די דינים פון די תורה, קומט מיר יעצט די פסוק זאגן וועמען מען טאר נישט אויסהערן, כי אתה בא אל הארץ ווען דו קומסט צו דעם לאנד. אשר השם אלקיך נותן לך וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער געבט צו דיר, לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם, זאלסט דיך נישט אויסלערנען צו מאכן אזוי ווי די אומווירדיגקייטן פון די פעלקער וואס וואוינען דארטן. זאגט רש"י לא תלמד לעשות, מען טאר זיך טאקע נישט לערנען כדי צו מאכן, אבל אתה למד להבין ולהורות, מען מעג זיך יא לערנען די אומווירדיגקייטן, די אלע כישוף זאכן, כדי צו פארשטיין און צו קענען אויסלערנען. וואס איז פשט? כלומר, להבין מעשיהם כמה הם מקולקלים, צו פארשטיין מיינט אז מען זאל באגרייפן ווי פארדארבן די אלע זאכן זענען, ולהורות מיינט צו אויסלערנען לבניך, צו קענען לערנען פאר דיינע קינדער און פאר דיינע תלמידים, לא תעשה כך וכך, זאלסט נישט טון אזוי און אזוי, שזה הוא חוק הגוים, ווייל דאס איז א געזעץ פון די פעלקער. חז"ל זאגן אז די סנהדרין האבן טאקע געדארפט קענען יעדן סארט כישוף, להבין ולהורות כדי צו קענען פסק'נען אויב ס'וועט קומען פאר זיי א משפט פון א מכשף דארפן זיי דאך פונקטליך וויסן צו יענער האט ריכטיג געטון כישוף אדער ער האט געמאכט נאר אחיזת עיניים, ממילא האבן זיי זיך געמוזט אויסקענען מיט אלע סארט כישוף וואס איז נאר שייך כדי צו קענען ארויסגעבן דעם ריכטיגן דין. אויך האבן זיי געדארפט קענען אליינס מאכן כישוף כדי זיך אן עצה צו געבן מיט א מכשף וואס מיט פארשידענע סארט כישוף וועט ער מאכן אז מען זאל אים נישט קענען הרג'נען, האבן זיי זיך געדארפט קענען מיט אים אויך אן עצה געבן. פסוק י' לא ימצא וכו', ס'זאל נישט געפונען ווערן ביי דיר, מעביר בנו ובתו באש, איינער וואס וועט אדורכפירן זיין זון אדער זיין טאכטער אין פייער פאר די עבודה זרה וואס הייסט מולך, די קומענדיגע צוויי פסוקים רעכענען אויס ניין סארטן תועבות וואס די גוים אין כנען פלעגן טון, און ער הייבט אן מיט די וואס דאס איז די ערגסטע, אז מען נעמט א אייגן קינד, די אייגענע בלוט און פלייש, און מען פירט עס דורך אין פייער פאר די עבודה זרה, א מחלוקת הראשונים צו די קינד איז פארברענט געווארן, צו מען האט אים נאר אדורכגעפירט צווישן די פייערן אבער ער האט עס איבערגעלעבט. קוסם קסמים, א מענטש וואס ער מאכט צויבער, וואס רש"י לערנט אז דאס איז א לשון פון א שפענדל, מיט א האלץ האט ער געמאכט א געוויסע סארט כישוף, מעונן ברענגט רש"י צוויי פשטים, אדער ער קוקט אויף די צייט, ער זאגט וועלכע צייט איז יא גוט אנצוהייבן עפעס און ווען נישט, אדער א לשון פון עיין, ער מאכט אויגן פארבלענדענישן. ומנחש מיינט איינער וואס ער מאכט סימנים ווען ס'פאסירט עפעס פאר אים זאגט ער אז דאס איז א סימן אויף א געוויסע זאך, ומכשף דאס איז א כלליות'דיגע נאמען פון אלע סארט כישוף וואס די פרטים דערפון רעכנט ער אויס ווייטער אין פסוק י"א. זאגט רש"י מעביר בנו ובתו באש היא עבודת המולך, דאס איז דער דינונג פונעם מולך, עושה מדורות אש מכאן ומכאן, מען מאכט פלאמען פון פייער אויף ביידע זייטן ומעבירו בין שתיהם מען פירט אדורך דעם קינד צווישן ביידע פלאמען, קוסם קסמים איזהו קוסם, האוחז את מקלו ער כאפט אן זיין שטעקן, ואומר און ער זאגט אם אילך אם לא אילך, ער פארטראכט זיך אזוי, ער פארקלאצט זיך, און מיט א געוויסע כישוף וואס ער האט, טוט ער ענטפערן נאכדעם צו ער זאל גיין אדער נישט גיין, וכן הוא אומר אזוי טרעפט מען א פסוק אין הושע ער זאגט מוסר פאר די אידן עמי בעצו ישאל, מיין פאלק פרעגט זיך נאך אין זיין האלץ ומקלו יגיד לו און זיין שטעקן דערציילט אים. די חזקוני ברענגט דא אראפ וויאזוי מען פלעגט מיט דעם האלץ אויסגעפינען צו מען זאל גיין ערגעץ אדער נישט, זאגט ער אז מען פלעגט נעמען די פינגער אדער די האנט און אויסמעסטן דעם האלץ, מען האט אראפגעלייגט א האנט אדער א פינגער אנהייב שטעקן און געזאגט אלך. און נאכדעם האט מען געלייגט דעם צווייטן האנט אויף דעם פינגער און געזאגט לא אלך און אזוי האט מען געמאסטן דעם שטעקן אלך לא אלך אלך לא אלך און ביי וועלכע מאס ס'האט זיך געענדיגט דארט ווי די שטעקן האט זיך געענדיגט אויב האט מען געזאגט אלך איז מען יא געגאנגען און אז מען האט געזאגט לא אלך איז מען נישט געגאנגען. מעונן זאגט רשי רבי עקיבא אומר אלו נותני עונות זיי געבן פארשידענע צייטן שאומרים עונה פלונית יפה להתחיל די און די צייט איז זייער גוט אנצוהייבן א געוויסע ארבעט דעמאלטס וועט מען מצליח זיין וחכמים אומרים אלו אוחזי העינים מענטשן וואס כאפן אן די אויגן, באווייזן, פארשידענע זאכן וואס איז בעצם נישט מער ווי א אויגן פארבלענדעניש. מנחש, פתו נפלה מפיו, אויב די ברויט, ברויט פאלט אים ארויס פון די מויל זאגט ער אז דאס איז עפעס א סימן אויף א געוויסע זאך וואס גייט אים פאסירן, אדער צבי הפסיקו בדרך, טאמער א הערש האקט אים איבער אינמיטן גיין, דרייט ער זיך צוריק, ער וויל נישט גיין ווייטער, ער זאגט ס'איז א שלעכטע סימן. מקלו נפל מידו, אויב די שטעקן פאלט אים ארויס פון די הענט זאגט ער אז דאס איז א שלעכטע סימן. פסוק י א, וחובר חבר, א כישוף מאכער וואס ער נעמט צאם שלענג אדער עקדישן אויף איין פלאץ, ושואל אוב, א כישוף מאכער וואס ער פרעגט זיך נאך ביי א ביין פון א טויטן וואס ער לייגט אונטערן ארעם, וידעוני, א כישוף מאכער וואס נעמט א ביין פון א מין בעל חי וואס רופט זיך ידוע און ער לייגט עס אין מויל און ס'נעמט זיך רעדן דורך כישוף, ודורש אל המתים און איינער וואס פארשט צו די טויטע, דער רשי ברענגט צוויי מהלכים אין דעם.

וידעוני, מכניס ער לייגט אריין עצם, א ביין, חיה, פון אזא מין חיה ששמה ידוע וואס די נאמען דערפון איז ידוע, בתוך פיו אין זיין מויל, ומדבר העצם על ידי מכשפות, ס'נעמט זיך רעדן דורך כישוף, ודורש אל המתים כגון המעלה בזכורו ער לייגט ארויף די מת אויף זיין אבר הזכרות, והנשאל בגולגולת ער שטעלט אראפ א קאפ ביין פון א טויטן מענטש אויף דער ערד, און מיט כישוף מאכט ער אז ס'זאל זיך נעמען ענטפערן וואס ער פרעגט עס. פסוק י ב, כי תועבת ה', ווייל אן אומווירדיגקייט ביים אייבערשטן איז כל עושה אלה, ווער ס'טוט אפילו נאר איינע פון די אויבנדערמאנטע זאכן, ובגלל התועבות האלה, און וועגן די אלע תועבות וואס די גוים פלעגן טון די אלע אינאיינעם, ה' אלוקיך מוריש אותם מפניך, דער אייבערשטער דיין באשעפער טוט זיי פארטרייבן פון פאר דיר. זאגט רשי כל עושה אלה, עושה כל אלה לא נאמר, שטייט נישט דער וואס טוט די אלע זאכן, וואס דעמאלטס וואלט איך פארשטיין אז ס'איז נאר א תועבה ווען מ'טוט אלע זאכן אינאיינעם, אלא כל עושה אלה, ווער ס'טוט נאר פון די זאכן, סיי וועלכע זאך אפילו אחת מהן, איז עס שוין א תועבה ביים אייבערשטן. אבער די גוים זיי האבן געטון אלע, אזוי זאגט דער מלבים, התועבות האלה, מיינט אז זיי האבן געטון אלע תועבות, און פאר דעם האט מען זיי פארטריבן. ממילא זאגט דער אייבערשטער, אויב עטס וועטס טון איינע פון די אלע זאכן, וואס האב איך אויפגעטון מיטן פארטרייבן די גוים פון ארץ ישראל און ענק אריינברענגען דארט, עטס פירטס ענק אויף די זעלבע שלעכט. נאך א זאך, זעסט דאך אז דער אייבערשטער האט געקענט פארטרייבן די גוים, אפילו זיי האבן זיך נאכגעפרעגט פון אלע זייערע כישוף מאכער, די וואס האבן געוואוסט זיי צו זאגן די עתידות וואס ס'גייט געשען, און זיי האבן געוואוסט קלאר וואס ס'גייט געשען און דאך האבן זיי זיך נישט געקענט קיין עצה געבן. זעסט דאך פון דעם די נישטיגקייט פון די אלע מעוננים און קוסמים, ממילא האסטו נישט וואס נאכצוגיין נאך דעם, ווייל דו זעסט דאך אז טראץ דעם וואס זיי האבן זיך אינטערסירט ביי די אלע זאכן, האט זיי דער אייבערשטער פארטריבן פון פאר דיר. פסוק י ג, תמים תהיה עם ה' אלוקיך, גאנץ זאלסטו זיין מיט דעם אייבערשטן דיין באשעפער, דו האסט נישט וואס צו פרעגן ביי די אלע מעוננים און מכשפים וואס די צוקונפט זאגט פאר, ווייל אלעס דארפסטו וויסן ווענדט זיך אינעם אייבערשטן, אפילו אויב איינער פון די מעוננים און מכשפים וועט דיר זאגן אויף עפעס אז ס'גייט קומען, זאלסטו אים נישט גלייבן, דער אייבערשטער קען משנה זיין די מזל מיט די טבע, אלעס ווענדט זיך. די אלע זאכן וואס קומען אויף אידישע קינדער ווענדט זיך אלעס וויאזוי זיי פירן זיך אויף, ממילא זאל מען זיין גאנץ מיטן אייבערשטן און אננעמען אלעס מיט א אמונה שלימה, אן קיין טענות, מיט א תמימות, און אזוי וועט מען זיין עם השם אלוקיך, מען וועט זיין דעם אייבערשטנ'ס פאלק, מיטן אייבערשטן זיין טייל. זאגט רש י תמים תהיה עם ה' אלקיך התהלך עמו בתמימות, גיי מיט אים מיט א גאנצקייט, ותצפה לו, האף נאר צו אים, ולא תחקור אחר העתידות, פארש נישט נאך די צוקונפטיגע, אלא כל מה שיבוא עליך, אלעס וואס וועט קומען אויף דיר קבל בתמימות, נעם אן מיט א גאנצקייט, ואז תהיה עמו ולחלקו, דעמאלס וועסטו זיין מיט'ן אייבערשטן און דו וועסט זיין זיין טייל. פסוק י ד. כי הגוים האלה ווייל די פעלקער אשר אתה יורש אותם וואס דו ירשנסט זיי אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו זיי הערן זיך צו צו די מעוננים און קוסמים ווייל זיי האבן נישט קיין אנדערע ברירה זיי ווילן דאך וויסן וואס ס'ערווארטעט זיי אין די צוקונפט און זיי האבן נישט קיין נביאים דער אייבערשטער האט זיך קיינמאל נישט באוויזן צו זיי מוזן זיי נעבעך בעל כרחם זיך אינטערסירן ביי די אלע מכשפים און פאראויסזאגער. ואתה אבער דו, לא כן נתן לך ה' אלקיך, און נישט אזוי האט דער אייבערשטער דיין באשעפער געגעבן צו דיר, פאר דיר האט דער אייבערשטער יא געגעבן אורים ותומים און נביאים, וואס דו זאלסט דיך ביי זיי אינטערסירן אויב דו דארפסט וויסן וואס צו טון און וואס נישט. זאגט רש י, לא כן נתן לך ה' אלקיך, לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים, שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים, דער אייבערשטער האט געמאכט רוען זיין שכינה אויף די נביאים, און ער האט געגעבן אורים ותומים, וואס דאס ענטפערט פונקטליך וואס מען האט צו טון. פסוק ט ו, דא זאגט ער ווייטער, נביא מקרבך, א נביא פון צווישן דיר, מאחיך, פון דיינע ברידער, כמוני אזוי ווי מיר, וואס איך בין פון צווישן דיר, פון דיינע ברידער, יקים לך ה' אלקיך, וועט דער אייבערשטער דיין באשעפער אויפשטעלן פאר דיר, אליו תשמעון, אים זאלט איר צוהערן. אידן זאלן זיך נישט אפרעדן, אונז האבן מיר נישט וועמען צו פרעגן, קיין שום עתידות, עס האלט יא, ס'וועט זיין, צו יעדער דור וועט זיין מיט ענק א נביא, אן ערליכער, כמוני אזוי ווי מיר, וואס איך בין געטריי דעם אייבערשטן, און מיר גלייבט עטץ, אז איך בין אן אמת'ן נביא, אזוי וועט דער אייבערשטער אויפשטעלן אין יעדן דור וואס צו עמען זאל מען צוהערן, זאגט רש"י מקרבך מאחיך כמוני, מען קען נישט טייטשן כמוני אין די מדריגה ווי משה רבינו ווייל ס'שטייט דאך ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, נאר כמו שאני מקרבך מאחיך פונקט ווי איך משה רבינו בין פון צווישן דיר, פון צווישן דיינע ברידער, איך בין נישט פון א פרעמד פאלק, יקום לך תחתי וועט ער אויפשטעלן צו דיר אנשטאטס מיר אויכעט איינער פון דעם פאלק. וכן מנביא לנביא און אזוי וועט אויכעט זיין אין די שפעטערדיגע דורות, יעדע נביא וואס וועט אויפשטיין וועט זיין א איד אזוי ווי מיר. פסוק טז, ככל אשר שאלת מעם ה' אלקיך, אזוי ווי אלעס וואס דו האסט געבעטן פון דיין באשעפער בחורב, אין דער געגנט חורב ביום הקהל אין די טאג פון די פארזאמלונג וואס די אידן האבן זיך צוזאמגענומען צו נעמען די תורה, האסטו געבעטן פונעם אייבערשטן לאמר אזוי צו זאגן, לא אוסיף לשמוע את קול ה' אלוקי, איך וויל נישט פארמערן צו הערן די קול פונעם אייבערשטן מיין באשעפער, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד, איך וויל נישט זען מער דעם גרויסן פייער, ולא אמות, איך וויל נישט מער שטארבן, האבן די אידן דעמאלטס געבעטן, קרב אתה ושמע אז משה רבינו זאל זיין דער פארמיטלער, צווישן דעם אייבערשטן און די אידן, און דעמאלטס האבן זיי זיך אונטערגענומען אויסצוהערן אלע נביאים וואס וועלן אויפשטיין אין אלע דורות, איז אזוי ווי עטץ האט דעמאלטס געבעטן, אזוי וועט טאקע מקוים ווערן אז דער אייבערשטער וועט אויפשטעלן צו ענק א נביא. פסוק יז, ויאמר ה' אלי, און דער אייבערשטער האט דעמאלטס געזאגט צו מיר, היטיבו אשר דברי, זיי האבן זייער גוט געטון דאס וואס זיי האבן גערעדט אז זיי האבן פארלאנגט א פארמיטלער און צוגעזאגט אויסצוהערן, און אויספאלגן די אלע נביאים וואס וועלן אויפשטיין פאר זיי, פסוק יח האט דער אייבערשטער טאקע געזאגט נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, א נביא וועל איך אויפשטעלן פאר זיי פון צווישן זייערע ברידער אזוי ווי דיר משה רבינו, ונתתי דברי בפיו, אביסל א קלענערע בחינה ווי משה רבינו וואס ביי אים איז געווען פה אל פה אדבר בו, אבער די אנדערע נביאים וועט נאר זיין אריינגעגעבן מיינע רייד אין זיין מויל. ודיבר אליהם און ער וועט רעדן צו זיי, צו די אידן, את כל אשר אצונו, דאס אלעס וואס איך וועל אים באפעלן. פסוק יט, והיה און עס וועט זיין האיש דער מענטש, אשר לא ישמע אל דברי, וואס ער וועט נישט צוהערן צו מיינע רייד, אשר ידבר בשמי, וואס דער נביא וועט רעדן אין מיין נאמען, אנכי אדרוש מעמו, איך באשעפער וועל דאס פארשן פון אים. אין דעם פסוק לערנט מען ארויס, דריי סארטן עבירות וואס זייער מיתה איז בידי שמים, ווי עס וועט ווערן אויסגעשמועסט אין רש"י פון די קומענדיגע פסוק. פסוק כ', אך הנביא, נאר דער נביא, אשר יזיד, וואס ער וועט בייזוויליגן, ער וועט שלעכטס טון, לדבר דבר בשמי, צו רעדן א ווארט אין מיין נאמען, את אשר לא צויתיו לדבר, וואס איך האב אים נישט באפוילן צו רעדן, אדער ואשר ידבר בשם אלהים אחרים, ער וועט נאכזאגן א נבואה, אין נאמען פון אן עבודה זרה, ומת הנביא ההוא, זאל דער נביא געהארגעט ווערן דורך בית דין מיט מיתת חנק. זאגט רש"י, אשר לא צויתיו לדבר, ס'שטייט נישט דא אשר לא צויתי, נאר לא צויתיו, כ'האב אים נישט באפוילן, אבל צויתיו לחבירו, אפילו דאס איז געוועזן א נבואה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן פאר איין נביא, און ס'איז געקומען א צווייטער נביא און ער האט אוועקגעכאפט די נבואה, און ער איז געגאנגען דאס זאגן כאילו דער אייבערשטער האט עס גערעדט צו אים, איז אויך דא א מיתת חנק. ואשר ידבר בשם אלהים אחרים מיינט אפילו כיון את ההלכה. נישט קיין חילוק וואס ער האט נאכגעזאגט אין נאמען פון דעם עבודה זרה, אפילו ער האט געזאגט וואס די הלכה זאגט, לאסור את האסור ולהתיר את המותר, וויבאלד ער האט געזאגט, ס'איז דא א געוויסע סארט עבודה זרה וואס ער האט א כח צו טון אזוי און אזוי, און ער האט מיר געזאגט אז מ'זאל טון כך וכך, ווערט ער מחיוב מיתה. ומת בחנק, סתם מיתה וואס שטייט אין די תורה מיינט חנק. שמועסט רש"י אויס ג' מיתתן בידי אדם, דריי סארטן מענטשן איז זייער חיוב מיתה דורך בית דין, המתנבא מה שלא שמע, א נביא וואס ער זאגט עפעס וואס דער אייבערשטער האט בכלל נישט געזאגט, וואס דאס לערנט מען ארויס פון אשר יזיד לדבר דבר בשמי, ומה שלא נאמר לו ונאמר לחבירו איז זאכן וואס דער אייבערשטער האט יא געזאגט אבער פאר א צווייטן נביא און ער קומט זאגן כאילו מען האט אים עס געזאגט דאס לערנט מען ארויס פון אשר לא צויתיו אבל צויתי לחבירו והמתנבא בשם עבודה זרה וואס דאס שטייט אין פסוק אשר ידבר בשם אלוהים אחרים די דריי זאכן שטייט דא אין דעם פסוק כ' ומת הנביא ההוא וואס דאס מיינט בידי אדם אבל אבער הכובש את נבואתו א נביא וואס ער האלט נישט ביים איבערגעבן די רייד וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן איבערגעבן ער האלט עס ביי זיך דאס לערנט מען ארויס פון פסוק י"ט, האיש אשר לא ישמע, ליינט מען דאס אשר לא ישמיע, ער וועט נישט וועלן געבן אנצוהערן פאר אידישע קינדער דאס וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן רעדן, והעובר על דברי נביא, וואס דאס לערנט מען ארויס פון אשר לא ישמע אל דברי, איינער וואס וועט זיך נישט צוהערן צו די ווערטער וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר'ן נביא. והעובר על דברי עצמו אדער א נביא וואס ער פאלגט אליינס נישט אויס די דברי הנבואה וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט, וואס דאס איז אויך נכלל אין פסוק י"ט אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי, מיתתן בידי שמים, די דריי ווערן געהארגעט דורכ'ן אייבערשטן, שנאמר אנכי אדרש מעמו דער אייבערשטער זאגט איך אליין וועל דאס פארשן פון אים. פסוק כ א, וכי תאמר בלבבך, און אז דו וועסט זאגן אין דיין הארץ, איכה נדע את הדבר אשר לא דברו ה', ווי אזוי וועלן מיר וויסן די זאך וואס דער אייבערשטער האט אים נישט גערעדט, אז וועט קומען א נביא און זאגן עפעס אין נאמען פונעם אייבערשטן, ווי אזוי קענען מיר וויסן אויב ער איז א נביא אמת אדער א נביא שקר? זאגט רש"י וכי תאמר בלבבך, ס'שטייט נישט דא אם תאמר וואס דאס איז א לשון ספק, נאר וכי תאמר וואס דאס איז א לשון ודאי, און דא איז שוין מרומז אז עתידין אתם לומר, עטס זענטס פארגעברייט צו זאגען אזוי, ס'גייט אמאל זיין אזא מעשה, ס'וועט זיין א נביא אמת מיט א נביא שקר און עטס וועטס נישט וויסען וועמען צוצוהערן, כשיבוא חנניה בן עזור ומתנבא הנה כלי בית השם מושבים מבבלה עתה מהרה. פון איין זייט איז געשטאנען חנניה בן עזור, וואס אנהייב איז ער געווען א נביא אמת, אבער שפעטער איז ער געווארן א נביא שקר, און ער האט געשריגן פאר'ן חורבן בית ראשון אז ס'גייט נישט קומען קיין חורבן, און די אלע כלים וואס מ'האט שוין געהאט געטריבן קיין בבל אין די פריערדיגע גלות, ביי די גלות יכניה וועט צוריקקומען גאר שנעל, וירמיהו. דער נביא אמת עומד וצווח שטייט פון די אנדערע זייט און ער שרייט על העמודים ועל הים וגומר, די אלע חלקים פונעם בית המקדש, ועל יתר הכלים, שלא גלו עם יכניה וואס זיי זענען נאכנישט פארטריבן געווארן צוזאמען מיט יכניה, בבלה יובאו עם גלות צדקיהו, אז זיי גייען פארטריבן ווערן מיט די גלות צדקיהו קיין בבל, וועט מען דאך נישט וויסן וועמען צוצוהערן. אויף דעם זאגט דער פסוק כב, אשר ידבר הנביא בשם השם, דאס וואס דער נביא וועט זאגן אין נאמען פונעם אייבערשטן. ולא יהיה הדבר, ס'וועט נישט זיין די זאך, ולא יבוא און ס'וועט נישט קומען, אפילו אויב ס'וועט יא זיין, זאגט די העמק דבר, אבער ס'וועט נישט קומען אינגאנצן אזוי ווי ער האט געזאגט, ס'איז פארפעלט געווארן איין חלק פון זיין נבואה, איז א סימן אז הוא הדבר אשר לא דברו ה', דאס איז די זאך וואס דער אייבערשטער האט אים נישט גערעדט, בזדון מיט א שלעכטקייט דברו הנביא האט אים דער נביא גערעדט, לא תגור ממנו, זאלסט נישט מורא האבן פון אים, זאלסט נישט איינהאלטן דיינע ווערטער, פון מלמד חוב זיין אויף אים און זאלסט אים הרג'נען. זאגט רש"י, אשר ידבר הנביא ויאמר, דבר זה עתיד לבוא עליכם די זאך גייט קומען אויף ענק, ותראו שלא יבוא און עטס זעטס אז ס'קומט נישט, צום ביישפיל, חנניה בן עזור האט געזאגט אז די כלים גייען צוריק קומען און ס'איז נישט געשען, הוא הדבר אשר לא דיברו ה', קענסטו וויסן פון דעם אז ער איז א נביא שקר והרוג אותו און דו דארפסט אים הרג'נען. און די מפרשים שמועסן אויס אז די פראבע פון זען אויב די זאך ווערט מקוים אדער נישט איז טאקע נאר שייך ביי א נביא וואס ער האט געזאגט אז דער אייבערשטער גייט מאכן א געוויסע גוטע זאך אזוי ווי דא צוריקברענגען די כלים פון בית המקדש און מען זעט אז ס'פאסירט נישט קען מען וויסן אז ער איז א נביא שקר אבער אויב דער נביא האט געהאט געזאגט אז ס'גייט קומען א פורעניות איז אפילו מען זעט אז ס'קומט נישט די פורעניות, מיינט נאכנישט אז ער איז א נביא שקר, ווייל ס'קען זיין, אזוי ווי ביי נינוה, אז זיי האבן תשובה געטון, און ס'האט זיך געטוישט די גזירה, דער אייבערשטער האט געזאגט, נאר ווי לאנג זיי זענען שלעכט וויל איך זיי טון כך וכך, אבער אויב זיי האבן תשובה געטון קומט זיך זיי מער נישט אזוי. ממילא די פראבע וואס שטייט דא אין פסוק אז אויב ס'קומט נישט אן די זאך, ווייסט מען אז ער איז א נביא שקר, איז אדער איז עס ווען א נביא זאגט, אויף א גוטע זאך און ס'קומט נישט, אדער סתם אזוי, ער זאגט עפעס א אות ומופת, נישט דווקא לרעה אדער לטובה, און מ'זעט אז ס'קומט נישט אן, ווייסט מען פון דעם אז ער איז א נביא שקר. זאגט רש"י ואם תאמר, אויב וועט ער ווייטער זאגן, זו במתנבא על העתידות, ווייסט מען שוין ביי א נביא וואס ער קומט זאגן זאכן וואס גייען פאסירן אין די צוקונפט קען מען זיך איבערצייגן צו ס'אמת אדער נישט ווען מ'קוקט צו ס'גייט פאסירן. אבער הרי שבא ואמר עשו כך וכך, טאמער דער נביא זאגט עטס דארפטס טוהן אזוי און אזוי, ומפי הקדוש ברוך הוא אני אומר, איך זאג נאך פונעם אייבערשטן אז מען דארף טוהן אזוי און אזוי, פון וואו ווייסט מען צו דער אייבערשטער האט דאס טאקע געהייסן אדער נישט? אויף דעם זאגט רש"י, כבר נצטוו זענען זיי שוין באפוילן געווארן, אז ס'ווענדט זיך וואס דער נביא קומט זאגן. אויב ער קומט זאגן סתם א דבר הרשות, מען זאל טוהן דאס און דאס, וואס ס'מאכט נישט קיין נפקא מינה לגבי דיני התורה, דארף מען אים אויספאלגן. אבער שאם בא להדיחך מאחת מכל המצוות, אויב ער קומט דיך פארשטויסן פון איינע פון די מצוות פון די תורה, לא תשמע לו, זאלסטו נישט צוהערן צו אים, אלא אם כן מומחה הוא לך שהוא צדיק גמור, אויסער אויב דו ווייסט קלאר אז ער איז א צדיק גמור. כגון אליהו, אליהו הנביא איז געווען באקאנט פאר יעדן איינעם אלס א צדיק גמור, בהר הכרמל, וואס אויפן הר הכרמל האט ער געטוען אן איסור, שהקריב בבמה בשעת איסור הבמה, די בית המקדש איז דעמאלטס געשטאנען מ'האט נישט געמעגט מאכן קרבנות אויף א במה און ער האט יא מקריב געווען א קרבן עולה אויף א במה, איז וויבאלד ער איז געווען א צדיק גמור, און ער איז געווען באקאנט ביי יעדן איינעם אלס א נביא השם, און ער האט עס געטון נאר אויף צייטווייליג כדי לגדור את ישראל, צו איינצוימען די אידן אז מען זאל נישט נאכלויפן די עבודה זרה פון בעל, דארט האט ער אויפגעוויזן השם הוא האלקים, איז הכל לפי צורך שעה וסייג הפרצה, לכך נאמר אליו תשמעון, אויב דער מענטש איז באקאנט אלס א נביא און אן ערליכער מענטש, און אויכעט טוט ער נאר צייטווייליג אויסרייסן די מצוה, ווייל ער וויל איינצוימען א פרצה, אויף דעם איז געזאגט געווארן אין די פריערדיגע פסוקים אז אליו תשמעון, מען דארף אים צוהערן. אויסער ביי די איסור פון עבודה זרה, וואס דאס טאר מען נישט פאלגן א נביא אפילו ווען ער איז באקאנט אלץ א צדיק גמור און אפילו ער זאל איבערדרייען הימל און ערד מאכן אותות ומופתים בשמים ובארץ, און אפילו נאר אויף צייטווייליג, וועט מען נישט מעגן צוהערן דעם נביא. לא תגור ממנו ברענגט רש"י צוויי פשטים אינעם ווארט תגור, אדער איז עס א לשון פון איינזאמלען אדער איז עס א לשון פון פארכטן. לא תמנע עצמך זאלסט דיך נישט צוריק האלטן מללמד עליו חובה פון צו לערנען אויף אים חובה זאלסט נישט האלטן די ווערטער איינגעזאמלט ביי דיר אז דו האסט עפעס א חוב אויף אים זאלסטו עס זאגן ולא תירא ליענש עליו זאלסט נישט מורא האבן אז דו גייסט געשטראפט ווערן וועגן אים אפילו ער איז ביז יעצט געווען באקאנט אלס א צדיק און א נביא אמת אבער אויב ס'האט זיך יעצט ארויסגעשטעלט אז ער איז א נביא שקר האסטו נישט וואס מורא צו האבן און דו זאלסט יא בארעדן חוב אויף אים און מען זאל אים טאקע אומברענגען צוליב דעם וואס ער האט געזאגט א פאלשע נביאה אין נאמען פונעם אייבערשטן. קאפיטל י ט פסוק א' נאכדעם וואס מען האט שוין געזאגט אין די פריערדיגע פסוקים פארשידענע תועבות וואס מען זאל נישט טון אין ארץ ישראל, ברענגט ער דא ארויס אז אויך אומשולדיגע בלוט זאל נישט פארגאסן ווערן אינעם הייליגן לאנד, ס'זאל נישט מטמא זיין דאס לאנד, ממילא זאל מען מאכן ערי מקלט, וואס יעדער רוצח בשוגג זאל קענען אהין אנטלויפן און דער גואל הדם זאל אים נישט הרג'נען און פארגיסן זיין בלוט אומשולדיג. כי יכרית ה' אלוקיך את הגוים אשר ה' אלוקיך נותן לך את ארצם, ווען דער אייבערשטער דיין באשעפער וועט פארשניידן די פעלקער וואס דער אייבערשטער געבט פאר דיר זייער לאנד, וירשתם און דו וועסט זיי ירשנען, וישבת און דו וועסט דיך באזעצן בעריהם ובבתיהם אין זייערע שטעט און אין זייערע הייזער, די מצוה פון אפשיידן ערי מקלט איז נאר געזאגט געווארן לאחר ירושה וישיבה נאכדעם וואס אידן וועלן שוין האבן איינגענומען ארץ ישראל און זיך באזעצט דארט. פסוק ב' שלש ערים תבדיל לך, דריי שטעט זאלסטו אפשיידן פאר דיר בתוך ארצך אינמיטן דיין לאנד אשר ה' אלוקיך נותן לך לרשתה וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער גיבט פאר דיר איר צו ירשנען. פסוק ג', תכין לך הדרך, זאלסט אנגרייטן פאר דיר דעם וועג, ווי רשי זאגט, מען זאל ארויפשטעלן טאוולען ביי יעדע פרשת דרכים, מען זאל וויסן ווי צו גיין, און שטייט אין רמב ם אז מען דארף אויספלאסטערן די וועגן, עס טאר נישט האבן קיין שום שטרויכלינג, עס דארף זיין א גלאטע ברייטע וועג, מען זאל קענען זייער גרינג צוקומען צו די ערי מקלט. ושלשת און דו זאלסט דריטלען את גבול ארצך די גרעניץ פון דיין לאנד אשר ינחילך ה' אלקיך וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער וועט דיך מאכן ארבן, והיה און דאס זאל זיין לנוס שמה כל רוצח, ס'זאל אנטלויפן דארטן א יעדער רוצח, נישט נאר איינער וואס ער הרג'ט בשוגג גייט צו די ערי מקלט נאר אפילו איינער וואס האט געהרג'ט במזיד האלט רבי יוסי ברבי יהודה איז געגאנגען צו די ערי מקלט, נאר דער בית דין האט ארויסגערופן פון דארט, און מ'האט געמאכט א דין תורה, ווער ס'האט געהרג'ט במזיד האט מען געהרג'ט, און ווער ס'האט געהרג'ט בשוגג האט מען צוריקגעשיקט צום עיר מקלט. זאגט רש י תכין לך הדרך, וויאזוי גרייט מען צו דעם וועג, מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים, ביי יעדע שיידוועג איז געשטאנען א גרויסע שילד, מקלט מקלט מען זאל וויסן וואו צו גיין, ושלשת את גבול ארצך מען זאל איינטיילן ארץ ישראל אין דרייען, שיהא ס'זאל זיין מתחילת הגבול, פון די אנהייב פונעם גרעניץ עד העיר הראשונה של עיר מקלט, ביז די ערשטע עיר מקלט, כשיעור מהלך שיש ממנה עד השניה, די זעלבע מאס צו גיין

איז אויסגעקומען אז די לאנד איז געווען איינגעטיילט אין פיר, און ביי יעדע חלק איז געוועזן א עיר מקלט, און די גמרא אליין שטעלט זיך שוין אז ס'קומט אויס אז די וואס האבן געוואוינט ביי די עקן פון ארץ ישראל האבן געהאט א ווייטערע וועג צו גיין ביז א עיר מקלט ווי די וואס האבן געוואוינט אין צענטער פון ארץ ישראל וואס זיי האבן געדארפט ווייניגער גיין ס'איז זיי נענטער געווען די ערי מקלט. זאגט די גמרא יא ווייל די געגנטער פון שכם זענען געווען שכיח אסאך רוצחים ממילא האט מען זיי צוגעשטעלט נענטער די ערי מקלט. פסוק ד' האמער דאך געלערנט אז סיי דער וואס האט געהארגעט בשוגג און סיי דער וואס האט געהארגעט במזיד זענען אלע געלאפן צום עיר מקלט, זאגט יעצט דער פסוק וזה דבר הרוצח, און דאס איז די הלכה פונעם רוצח אשר ינוס שמה וחי וואס ער אנטלויפט אהין און ער בלייבט לעבן וואס דאס מיינט איינער וואס האט געהארגעט בשוגג אשר יכה את רעהו בבלי דעת. אויב ער וועט האבן געשלאגן זיין חבר, אן א וויסן, אן א ווילן, ער האט נישט אינזין געהאט אויף דעם אים צו הרג'ענען. והוא לא שונא לו מתמול שלשום, און ער איז נישט קיין פיינט פאר אים פון נעכטן און פון אייערנעכטן, אזא איינער בלייבט לעבן אין די עיר מקלט. און חזל לערנען ארויס פון ז וזה דבר הרוצח, אז ער דארף זאגן פאר יעדן איינעם אז ער איז א רוצח, טאמער די מענטשן דארט ווילן אים מכבד זיין דארף ער זאגן אז ער איז א רוצח, אויב זיי זאגן אף על פי כן וויל מען דיך מכבד זיין, מעג ער עס אננעמען פון זיי. דער בכור שור זאגט, זה דבר הרוצח, אז דער רוצח פארטיידיגט זיך פארן גואל הדם, און ער זאגט, אשר יכה את רעהו בבלי דעת, ער פארענטפערט זיך אז ס'איז געווען אן א ווילן, אן א וויסן. פסוק ה, ואשר יבוא את רעהו ביער, און איינער וואס וועט אריינקומען מיט זיין חבר אין א וואלד לחטוב עצים צו האקן האלץ, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ס'וועט זיך פארשטופן זיין האנט, ס'וועט אוועקגיין פונעם ריכטיגן פלאץ אוועקגליטשן ווען ער כאפט אן אין דעם האק צו גיין שניידן דעם האלץ, ונשל הברזל מן העץ, ברענגט רשי צוויי פשטים, א מחלוקה אין די גמרא, די רבנן האלטן אז דאס מיינט אז די אייזן איז אראפגעפלויגן פונעם הענטל, די האלצערנע אנכאפער דערפון, און די אייזן איז געפלויגן און ס'האט געהארגעט, און רבינו הקדוש רבי האלט אז ונשל הברזל מן העץ מיינט אז די אייזן די האק האט געמאכט אז א שטיקל פון די האלץ וואס מען האט געוואלט האקן איז געפלויגן ומצא את רעהו און ס'האט באטראפן זיין חבר ומת און ער איז געשטארבן, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי ער זאל אנטלויפן צו איינע פון די שטעט און ער וועט בלייבן לעבן. די גרא שטעלט זיך אז אין סוף פון פסוק ד' שטייט והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ער גיבט א תנאי אז נאר איינער וואס איז נישט קיין שונא גייט אין גלות, אין פסוק ה' ווי מען רעדט ווייטער פון איינער וואס האט געהארגעט בשוגג דא שטייט נישט די תנאי פון שנאה, זאגט ער אז אין פסוק ד' רעדט מען פון איינער האט געשלאגן יענעם אשר יכה את רעהו. דארט דארף מען מבחין זיין צו ער איז געווען א שונא אדער נישט, אבער איינער וואס גייט אריין אין וואלד האקן האלץ, קען נישט זיין אפילו אז ער האט אויסגערעכנט יענעם צו הרג'נען, מען דארף נישט קוקן צו ער איז א שונא אדער נישט, ס'איז זיכער געווען א שגגה, ס'איז זיכער נישט געווען קיין אויסגערעכנטע אקט. זאגט רשי ונדחה ידו בגרזן.

און ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט זיין כוונה, און ס'איז געשען עפעס, כי שמטו הבקר תרגם יונתן ארי מרגוהי תוריא, ער ברענגט א ראיה אז דער לשון ותתמריג מיינט א לשון פון זיך אוועקגליטשן, ווייל אויפן פסוק כי שמטו הבקר אז די רינדער וואס האבן געפירט דעם ארון האבן זיך עפעס געגעבן א רוק אוועק פון פלאץ, זאגט דאך דער תרגום יונתן א לשון מרגוהי תוריא. ונשל הברזל מן העץ, יש מרבותינו אומרים אז דאס מיינט נשמט הברזל מקתו. די אייזן פונעם האק האט זיך ארויסגעגליטשט פון זיין האלטער, פון זיין אנכאפער, און דאס אליין איז געפלויגן. לויט די רבנן וואס האלטן אזוי, אויב ס'זאל זיין די צווייטע מעשה, אזוי ווי רבי זאגט אז ס'איז געפלויגן א שטיקל פון די האלץ וואס מ'האט געהאקט, וועט מען נישט דארפן גיין אין גלות, ווייל דאס איז כח כוחו, ס'איז נישט כוחו ממש. ויש מהם אומרים, עס איז דא פון זיי וואס זאגן, דאס איז רבי'ס שיטה, שישל הברזל חתיכה מן העץ המתבקע, די אייזן, די האק, מאכט אז א שטיקל פון די געהאקטע האלץ זאל פליען, והיא ניתזה והרגה, דאס איז געפלויגן און דאס האט געהארגעט, און נאר אויף אזא מין אופן האלט רבי אז מען איז מחיוב גלות, אויב אבער עס איז געווען די פאל אז די אייזן האט זיך ארויסגערוקט פונעם הענטל און די אייזן איז געפלויגן, זאגט די גמרא אז לויט רבי גייט מען נישט אין גלות, ווי רבינו חננאל אין מסכת מלקות איז מסביר, רבי האט געהאלטן אז דאס איז קרוב למזיד, ער האט נישט גענוג איבערגעקוקט דעם האק פארדעם אז ס'זאל זיין פעסט געהעריג באפעסטיגט די אייזן אינעם הענטל אריין, איז וויבאלד ס'איז קרוב למזיד גייט מען נישט אין גלות.